זאגט די משנה, השולח גט לאשתו, איינער שיקט א גט צו זיין פרוי, והגיע בשליח, און ער האט געטראפן דעם שליח, דער מאן אליין האט געטראפן דעם שליח, או ששלח אחריו שליח, אדער ער האט געשיקט נאך אים א שליח, ואמר לו, און ער האט אים געזאגט, גט שנתתי לך, דעם גט וואס כ'האב דיר געגעבן, בטל הוא, עס זאָל זײַן בטל, איז דער דין, הרי זה בטל, איז דער גט בטל. אַפֿילו דער שליח האָט איר שפּעטער געגעבן דעם גט, איז זי נישט געגט. ווי וועט זײַן, אַז דער מאַן וויל נאַכער גטן מיט דעם זעלבן גט? איז דאָ ווײַטער אין גמרא אַ מחלוקת, צי ער קאָן גטן מיט דעם גט, די שאלה איז צי ער האט מבטל געווען דעם גט אדער האט נאר מבטל געווען די שליחות. אויב ער איז בפירוש מבטל דעם גט קען ער נאכער נישט גט'ן מיט דעם גט, אויב בפירוש זאגט ער איז נאר מבטל די שליחות קען ער זיכער גט'ן מיט דעם גט, נאר ווי וועט זיין סתם ער האט געזאגט הרי זה אז בטל הוא וואס האט ער געמיינט איז דא א מחלוקת אין גמרא. נאך א דין שטייט קידם אצל אשתו, דער מאן האט זיך געפעדערט צו זיין פרוי, או ששלח אצלה שליח, אדער ער האט געשיקט צו איר א שליח, ואמר לה, און ער האט געזאגט צו איר, צי דער מאן אדער דער שליח, גט ששלחתי לך בטל הוא. דער גט וואס איך האב געשיקט צו דיר איז בטל, איז אויכעט דער דין, הרי זה בטל, דער גט איז בטל. ווי איז אבער אם משהגיע גט לידה, אויב דער גט איז שוין געקומען אין דער האנט פון דער פרוי, נאכער איז דער מאן מבטל דעם גט, שוב אינו יכול לבטלו, קאן ער מער נישט מבטל זיין, דעם מאמענט ווען דער גט קומט צו איר אין האנט איז זי שוין געווארן געגט. בראשונה, די ערשטע צייט היה עושה בית דין, האט דער מאן געמאכט א בית דין, במקום אחר איז גורס דער ב"ח אויף א צווייטן ארט, און מבטלו, ער האט נישט מבטל געווען פאר דעם שליח, נישט פאר דער פרוי, נאר דא ווי דער מאן איז געוועזן האט ער מבטל געווען פאר דריי מענטשן. איז ארויסגעקומען פון דער זאך א מכשול, דער שליח האט נישט געוואוסט, ער האט איר געגעבן דעם גט, און זי האט חתונה געהאט, זי האט געמיינט זי איז מגורשת, נאכער ווייזט זיך ארויס אז דער גט איז בטל ס'איז געוועזן א אשת איש. התקין רבן גמליאל הזקן, האט רבן גמליאל הזקן מתקן געווען שלא יהו עושין כן, מען זאל נישט אזוי טאהן אז מען זאל מבטל זיין שלא בפני האישה שלא אדער שלא בפני השליח, מפני תיקון העולם, צוליב דעם תיקון פון דער וועלט, ווייל דער שליח ווייסט נישט און זי ווייסט נישט ער פירט זיך דעם גט און זי האט מיט דעם חתונה. ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת ווי וועט זיין ער האט נישט געפאלגט די תקנה און ער האט מבטל געווען שלא בפני אישה שלא בפני השליח, צו בדיעבד איז דער גט בטל. רש"י, השולח, דער פרק השולח, והגיע מיינט מען והשיג, ער האט דערגרייכט. אינו יכול לבטלו, ער קען נישט מבטל זיין, בגמרא פריך פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך, אויב דער גט איז שוין געקומען ליד האישה, קען ער נישט מבטל זיין. בראשונה, לא היה מבטלו בפני שליח, האט נישט מבטל געווען דעם גט פאר דעם שליח, ולא בפני האישה און נישט פאר דער פרוי, אלא במקום שהיה עומד, דא וואו דער מאן האט זיך געפונען, היה מבטל בפני שלושה, האט ער מבטל געווען פאר דריי מענטשן, האט רבן גמליאל געמאכט א תקנה מען זאל אזויה נישט טון, מפני תיקון העולם, ששליח שאינו יודע בדבר, דער שליח ווייסט נישט אין דער זאך אז דער מאן האט מבטל געווען דעם גט, מוליכו לה, פירט צו איר דעם גט, והיא נישאת בו, און זי האט חתונה מיט דעם גט. גמרא, הגיעו לא קתני, אין דער משנה ווערט נישט דערמאנט השולח גט לאשתו והגיעו בשליח, אלא נאר הגיע, ואפילו ממילא הגיעו האט אים דערגרייכט ווייזט אויס ער איז דירעקט געגאנגען. צו טרעפן דעם שליח הגיע וואס שטייט אין דער משנה ווייזט אויס אז ער האט פונקט געוועזן אויפן וועג און דער שליח איז נישט האט זיך געזוימט אויפן שליח האט ער געזען דעם שליח זאגט ער אים אוי כ'האב דיר געזען זאל זיין דער גט בטל איז אפילו אין אזיין פאל וואס איך זע נישט אז ער זאל זיך דירעקט באמיען מבטל צו זיין איז דער גט אויכעט בטל. ולא אמרינן און מיר זאגן ניט לצעורה דקא מיכוין, ער מיינט נאר איר מצער זיין, ער וויל נישט מבטל זיין, ער וויל איר נאר מצער זיין א חודש אדער צוויי חדשים, ווייל אויב ער זאל טראכטן מבטל צו זיין, וואלט ער דאך געדארפן דירעקט נאכיאגן דעם שליח און אים מבטל זיין, דא אז עכט ער האט נישט געוואלט מבטל זיין, נאר האט פונקט געטראפן אין שליח האט ער אים מבטל געווען, זאגן מיר אז אין אזיין פאל איז אויכעט בטל, או ששלח אחריו שליח למה לי, וואס דארף מען שטיין ששלח אחריו שליח, ווען איך זאל זאגן אז דעמאלט ווען ממילא איז נישט בטל, ווען איז בטל דווקא ווען ער טוט זיך באמיען ער יאגט נאך דעם שליח. וואלט איך געקאנט זאגן שלח אחריו שליח, ער האט זיך נישט באמיט, ווייס איך נישט אז די ביטול איז א ביטול. אבער יעצט ווען איך זאג פריער אפילו הגיע, ס'איז געווען ממילא, ער האט זיך גארנישט באמיט, איז די גט בטל, כאטש ער האט זיך נישט מטריח געווען, וואזשע דארף מען שטיין או ששלח אחריו שליח? אז ס'איז בטל, זאגט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, טאקע ווען ער אליין איז מבטל איז אפילו ממילא, אפילו ער האט זיך נישט מטריח געווען איז איז בטל, אבער ווען ער שיקט א שליח וואלט איך געוואלט מיינען, לא אלימא ס'איז נישט שטארקער שליחותיה דבתרא די צווייטע שליחות משליחותיה דקמא, פון די ערשטע שליחות דלבטליה, אז די צווייטע שליחות זאל מבטל זיין די ערשטע, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי, איך וואלט געוואלט מיינען, מבטל זיין א שליח קען ער אליין פערזענליך, אבער שיקן א צווייטן שליח אז זאל מבטל זיין די דברי השליח הראשון, זאגן דעם ערשטן שליח איך בין א שליח פון מאן ער איז מבטל די שליחות, וואלט איך געוואלט מיינען מען קען דאס נישט, דערציילט מיר די משנה מען קען דאס אויכעט, קדם הוא אצל אשתו למה לי? וואס דארף מען דערציילן קדם הוא אצל אשתו אז ס'איז בטל, דאך פשיטא אז ער איז געקומען צו דער פרוי ער איז מבטל איז עס בטל. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין, ווען זאג איך נישט אז זיין כוונה איז לצעורה איר מצער זיין, נאר איך זאג ס'איז א ריכטיגע ביטול. הני מילי לשליח, דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען ער האט געשיקט א שליח. און האט מבטל געווען די שליחות, אדער ער פערזענליך האט געזאגט דעם שליח ער איז מבטל, אדער שלח אחריו שליח, אבל אדער דא ווען ער קומט צו גיין צו די פרוי און ער זאגט איר זאלסט וויסן זיין איך בין מבטל דעם גט, וואלט איך געוואלט מיינען ודאי לצעורה קא מיכוין, ער מיינט איר נאר מצער זיין. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט קיין ביטול, און אויב דער שליח האט איר געגעבן דעם גט, וואלט איך געוואלט מיינען אז זי ווערט גע'גט. קא משמע לן, דארף מען דערציילן אז אין אזא פאל ווי קידם אצל אשתו, זאג איך נישט אז זיין כוונה לצעורה, נאר איך זאג אז דער גט איז בטל. עוה ש שלח עצה לשליח למה לי, וואס דארף מען שטיין אז ער האט געשיקט צו איר א שליח זאגן איר אז דער גט איז בטל, ווייל מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען טאקע דעמאלט ווען ער אליין איז געגאנגען צו דער פרוי און האט איר געזאגט אז דער גט איז בטל, איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה, ער אליין ווען ער אליין איז מבטל, ער קומט צו דער פרוי, מיינט ער נישט לצעורה, ווייל ער וואלט זיך נישט מטריח געווען וועגן דעם ער זאל איר מצער זיין. אבל שליח, ווען ער שיקט א שליח צו זיין פרוי, דלא איכפת ליה כי טרח, ס'ארט אים ניט וואס דער שליח וועט זיך מטריח זיין, וואלט איך געוואלט מיינען ער מיינט נישט מבטל צו זיין, ודאי לצעורה קא מיכוין, ער מיינט איר נאר מצער זיין. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אז אויב דער שליח האט איר שפעטער געגעבן דעם גט זאל זי זיין גע'גט, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז ווען ער האט געשיקט צו איר א שליח און ער האט געזאגט גט ששלחתי לך בטל הוא, איז אויכעט דער דין הרי זה בטל. אין דער משנה האט מען געלערנט אם משהגיע גט לידה, אויב דער גט איז שוין געקומען צו איר אין דער האנט, אינו יכול לבטלו, קען דער מאן מער נישט מבטל זיין. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך ער קען נישט מבטל זיין, היות זי דארף שוין נישט קיין גט, זי איז שוין געווארן גע'גט. זאגט די גמרא לא צריכא, דער חידוש פון די משנה איז, דמהדר עליה מעיקרא לבטולי, ער האט פריער נאכגעזוכט, ער האט געוואלט געפינען וועמען מען זאל גיין זאגן דעם שליח אז ער איז מבטל, אדער מען זאל איר זאגן ער איז מבטל, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען, איגלאי מילתא למפרע, אז דאס איז א הוכחה אויף פריער דבטולי בטליה, ער האט מבטל געווען דעם גט. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. רש"י. תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט בטל הוא ווען דער מאן זאגט בטל. דאס איז א לשון פון לעתיד, ער זאגט אז דער גט זאל ווערן בטל. אדער ער זאגט אי אפשי בו, איך וויל נישט דעם גט. דבריו קיימין, איז דער גט בטל. ווי איז אבער ווען ער זאגט פסול הוא? איז דאך די טייטש אזוי, ער פערזענליך איז אים נישט מבטל, נאר ער זאגט אז דער גט איז א פסל'ער. דער גט איז דאך נישט קיין פסל'ער. אדער ער זאגט אינו גט איז דאך אויך די זעלבע זאך, ס'איז דאך יא א גט. ער זאגט נישט ער איז אים מבטל נאר ער זאגט ס'איז נישט קיין גט. דעמאלט איז דער דין לא אמר כלום, איז זיין ביטול גארנישט.

הוה משמע שרדף אחריו האט נאכגעיאגט נאכן שליח והשיגו האט אים געטראפן, און אז ס'שטייט אין דער משנה ס'לשון הגיע ואפילו ממילא שנשתהא השליח בדרך, דער שליח האט זיך געזאמט אויפן וועג, והיה לו לזה דרך לשם, דער מענטש, דער מאן, האט געדארפן דארט גיין, וראהו ער האט געזען דעם שליח און ער האט מבטל געווען, ואפילו הכי בטל, כאטש ער איז נישט געגאנגען דירעקט מבטל צו זיין דעם גט. ולא אמרינן און איך זאג נישט, אין בדעתו לבטלו, ער וויל נישט מבטל זיין דעם גט, אלא לצעורה בעלמא ער וויל מצער זיין חודש או חודשיים, דאס זאג איך נישט אזוי, פארוואס זאל איך אזוי א זאגן, שאם היה בדעתו לבטלו, ווען ער זאל וועלן מבטל זיין דעם גט, היה רודף אחריו לבטלה, זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג דער גט איז בטל, אויב אזוי וואס איז דער חידוש פון ששלח אחריו שליח, איך וואלט געוואלט מיינען, וואס איז שטארקער, די צווייטע שליחות שליחותא דקמא, דאמרינן ליה, איך זאג צו אים, לא עדיפת מיניה דו האסט נישט מער כח פון דעם ערשטן. איהו הוא דלא טרח. אז ס'וועט מיר שטיין דער דין קדם אצל אשתו, איז דער גט בטל, שלח אצלו שליח וואלט איך נישט געוואוסט, איך וואלט געזאגט, ער, כי בטלה הוא בעצמו בטל, ווען ער אליין איז געגאנגען צו דער פרוי האט עס מבטל געווען בטל, וליכא למימר לצעורה מיכוין, כ'קאן דאס נישט זאגן ער וויל מצער זיין, דלא מטרח נפשיה משום לצעורה, וועגן צער טוט ער נישט מטריח זיין. אבל שליח כששלח שליח לבטל, אמרינן וואלט איך געוואלט מיינען זאגן מיר לצעורה מיכוין, משום טרחה דשליח אחר לא איכפת ליה, וואלט איך געוואלט מיינען אז דער גט איז א גט. בטל הוא משמע בטל יהא וכן אי אפשי בו, ער איז להבא פסול הוא, לא משמע נישט משמע דמבטל ליה, אלא מוציא עליו שם פסול, ער זאגט אז די גט איז פסול, והא ליכא די גט איז דאך נישט פסול. ברוך השם, מסכת גיטין, דף ל ב, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער בטליה קא משמע לן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, בטל הוא, אויב דער מאן זאגט, דער גט זאל זיין בטל, אי אפשי בו, איך וויל נישט אין דעם גט, דאס איז אלע אזעלכע לשונות וואס עס ווייזט אויף להבא, איך וויל נישט אז דאס זאל זיין א גט, איך וויל דער גט זאל זיין בטל, דבריו קיימין, איז זיינע ווערטער האבן א קיום, אפילו דער שליח וועט איבערגעבן דעם גט ליד האשה, נאכדעם ווערט זי נישט גע'גט, ווי איז אבער ער זאגט מיט דעם לשון פסול הוא? פסול הוא הייסט נישט אז ער טוט עס מבטל זיין, נאר ער נעמט אויף אים ארויס א שם פסול, אדער ער זאגט אינו גט, לא אמר כלום, איז זיינע ווערטער זענען גארנישט, ווייל ביי א גט מבטל זיין איז די טייטש ווען ער זאגט ס'איז א גט נאר איך בין אים מבטל, אבער דארט ווי ער זאגט א לשון עבר אז ס'איז בכלל נישט געווען קיין גט, ס'איז דאך די מציאות איז דאך ס'איז יא א גט. זאגט די גמרא, למימרא וויל מען זאגן דבטל לישנא דליבטל משמע. קומט דאך דא אויס אז דאס ווארט בטל איז א לשון פון להבא, ער זאגט אז ס'זאל ווערן בטל. ווייל אויב ס'זאל זיין א לשעבר אז דער גט איז א בטל'דיגע גט ער איז אים נישט מבטל, וואלט איך דאך נישט געזאגט דבריו קיימין. והא דאך אמר רבה בר איבו אמר רב ששת, ואמרי לה און אנדערע זאגן אמר רבה בר אבוה. ביי א מתנה איז פארקערט ווי ס'איז ביי א גט. ביי א גט ווען ער זאגט אז ער איז עס מבטל, ווערט דער גט אויס גט, אבער אויב ער זאגט אז בתחילה איז עס נישט געווען קיין גט, דעמאלט זאגן מיר לא אמר כלום. ביי א מתנה איז פארקערט, אויב ער זאגט גלייך בתחילה איז עס נישט געווען קיין מתנה, ער האט עס נישט באקומען, ער האט עס נישט געוואלט זוכה זיין, האט ער נישט זוכה געווען אין דער מתנה. דארט זאג איך דבריו קיימין, ווי איז אבער להבא, ער האט באקומען די מתנה און ער האט חרטה פון די קבלת המתנה, דעמאלט איז זיינע ווערטער גארנישט ניט ווערט, וועט אויסקומען אז אויב ער איז געווען שולדיג א מענטש געלט, האט ער דאך שוין זוכה געווען אין דער מתנה, וועט דער בעל חוב צונעמען בעל כרחו. ווייל א לשון עתיד ביי א מתנה העלפט נישט, האסט עס שוין באקומען איז שוין געווארן א שעבוד צו דעם בעל חוב. שטייט דארטן אז רבה בר אבוה זאגט, מקבל מתנה שאמר, א מ דער וואס באקומט א מתנה וואס האט געזאגט, לאחר שבאתה מתנה לידו, נאכדעם ווי די מתנה איז דא ביי אים, זאגט ער, מתנה זו, דיע מתנה, מבוטלת היא. זאל ווערן בטל. אדער ער זאגט תיבטל, ס'זאל ווערן בטל. אדער ער זאגט מיט דעם לשון אי אפשי בה, איך וויל נישט די מתנה. לא אמר כלום. האט ער גארנישט ניט געזאגט, ער האט שוין זוכה געווען אין דער מתנה, און אויב ער איז שולדיק איינעם געלט, קאן ער שוין צונעמען די פעלד פאר זיין חוב, ווייל דיע לשונות איז א לשון עתיד פון להבא, און ער האט שוין באקומען, קאן ער נישט חרטה האבן. ווי איז אבער ער זאגט בטלה היא, ווייזט אויס אז ס'איז געווען בטל איידער כ'האב עס באקומען. אדער ער זאגט אינה מתנה ס'איז בכלל בתחילה וויל ער נישט אין דעם זוכה זיין, דעמאלט איז די דין דבריו קיימין. אלמא זעהן מיר דאך פון דעם בטל מעיקרא משמע, ווען איך זעה אז איך זאג ביי א מתנה דבריו קיימין, און ווען זאגן מיר ביי מתנה דבריו קיימין, איז דאך דווקא ווען עס איז א לשון פון מעיקרא, א לשון פון פריער, הייסט עס ביי מתנה זאגן מיר בטלה איז א לשון פון מעיקרא, און ביי גט אז מיר האבן געזאגט אז ס'העלפט ביי א גט בטל הוא, זי ע הייסט דאס אז עס איז א לשון להבא, ער איז מבטל דעם גט אויף שפעטער. אמר אביי, האט אביי געענטפערט, בטל שתי לשונות משמע, דאס ווארט בטל ווייזט אויס צוויי לשונות, עס קען הייסן לשעבר און עס קען הייסן להבא. אויב אזוי, ווען א מענטש זאגט עפעס, וויל ער דאך זיינע ווערטער זאלן אפטון. זאגן מיר, ער מיינט דאס לשון וואס ער וויל ס'זאל אפטון. משמע דבטל, ס'איז משמע אז ס'איז בטל מתחילה, און משמע ס'איז משמע דליבטל, אז לעתיד זאל עס ווערן בטל. גבי גט, לישנא דמהני ביה קאמר, טייטש מיר אפ דעם בטל, ער וויל דאך ס'זאל נישט זיין קיין גט, מיינט ער ס'זאל ווערן בטל, א לשון פון להבא. גבי מתנה, ער וויל דאך נישט באקומען די מתנה, לישנא דמהני ביה קאמר, מיינט ער צו זאגן אז בתחילה דאס בטל. אמר אביי, האט אביי געזאגט, נקטינן, מיר ווייסן, שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט. אז איינער האט געשיקט מיט א שליח א מתנה, האט דאס דעם זעלבן דין ווי שליח הגט, אז אויב דער נותן האט דאס מבטל געווען איידער ס'איז געקומען ליד המקבל, איז עס בטל. איי מיר זאגן דאך זכין לאדם שלא בפניו, איז דעם מאמענט וואס ס'איז געקומען ליד השליח האט ער שוין זוכה געווען פאר דעם מקבל, נאר נפקא מינה פון דעם וועט ארויסקומען דער דין להולך לאו כזכי דמי, אויב ער זאל זאגן צום שליח זכי, זיי זוכה פאר יענעם די מתנה, קען ער שוין נישט חרטה האבן, אין דעם מאמענט וואס קומט אריין ליד השליח, איז גלייך ווי ס'האט עס שוין באקומען דער מקבל, נאר אויב ער זאגט הולך, איז דאס נישט גלייך ווי ער זאגט יענעם ער זאל זוכה זיין, ער זאגט אים פיר עס, און די מתנה וועסטו שפעטער געבן, ממילא קען ער האבן חרטה אזוי ווי מ'קען האבן חרטה ביי א גט. רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק, רבינא האט געטראפן רב נחמן בר יצחק דתלי, ער איז געווען אנגעלענט וקאי און ער איז געשטאנען בעיברא דדשא ביי דעם שוועל פון די טיר, וקא מיבעיא ליה, ער האט געהאט א שאלה, בטל מהו, ער האט געזאגט בטל און ער האט ניט געזאגט דאס ווארט הוא, צי מיינט מען דאס לשעבר? דעריבער אין בדבריו כלום, ווייל ער האט נישט געזאגט הוא. ווען ער זאגט בטל הוא, דעמאלט מיינט מען להבא, הייסט עס ער איז עס מבטל, אבער דארט ווי ער זאגט נישט הוא, הייסט עס ער זאגט אז ס'איז נישט, ס'איז א בטל'ער גט, אבער ער איז נישט מבטל, דעריבער וועל מען זאגן אין בדבריו כלום, אדער אן דעם הוא איז עס אויך משמע צוויי לשונות, און איך זאג, דאס לשון וואס עס טוט אויף, דאס האט ער געמיינט. תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, אויב ער זאגט גט זה לא יועיל, דער גט זאל ניט העלפן. ס'הייסט ער איז אים מבטל, ער זאגט לא יתיר ער זאל נישט מתיר זיין, לא יעזיב ער זאל איר נישט אפלאזן, לא ישלח ער זאל נישט אוועקשיקן דער גט איר, ולא יגרש ער זאל איר נישט גט'ן, צו ער זאגט יהא חרס דער גט זאל זיין זאל ווערן ווי א שטיקל חרס, יהא כחרס ס'זאל זיין אזוי ווי חרס, איז דאך דאס אלץ א לשון פון להבא, זאגן מיר דבריו קיימין אז ער האט מבטל געווען דעם גט, ווי איז אבער ער זאגט אינו מועיל, דאס הייסט אזוי, ער אליין איז נישט מבטל, נאר ער זאגט עדות אז א פסול'ער גט, אויב איך זעה נישט אין דעם קיין פסול, איז דער גט א גוטער גט, אדער ער זאגט אינו מתיר, דער גט. איז נישט מתיר, נישט ער זאגט ער זאל נישט מתיר זיין, נאר ער זאגט דער גט איז נישט מתיר, אינו מעזיב, ער טוט נישט אפלאזן, אינו משלח, טוט ער נישט אוועקשיקן, אינו מגרש, חרס הוא, דער גט איז א חרס, כחרס הוא. איז די אלע ווערטער ווייזן אויס לשעבר, דעריבער זאגן מיר לא אמר כלום אז דער גט איז נישט בטל, און אויב דער שליח האט געגעבן דעם גט ליד האישה נאכדעם ווי ער האט געזאגט איינס פון די לשונות ווערט זי גע'גט, איבעיא להו, די בני ישיבה האבן געפרעגט א שאלה, הרי הוא חרס מהו. ווען ער האט געזאגט דאס לשון הרי הוא חרס, צי איז עס א לשון פון להבא, ממילא וועט דער גט ווערן בטל, אדער ס'איז א לשון פון מעיקרא לשעבר און דער גט ווערט ניט בטל. אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא, האט רבינא געזאגט צו רב אחא בריה דרבא, ואמרי לה און אנדערע זאגן אז רב אחא בריה דרבא האט געזאגט לרב אשי צו רב אשי, מאי שנא וואס איז דאס אנדערש מהרי הוא הקדש? ס'ווערט דערמאנט אז איינער זאגט הרי הן מקודשין לשמים איז עס הקדש, הרי הוא הפקר, אז ער זאגט הרי הפקר העלפט עס און די זאך איז הפקר. ביי הקדש איז דאך אויך אזוי, אויב ער זאגט לשעבר לשעבר ער זאגט נישט אז עס זאל זיין הקדש נאר ער זאגט דאס איז הקדש וועט דאך נישט העלפן, ער זאגט דאס איז הפקר מיט דעם ווערט עס נישט הפקר, הפקר ווערט עס דווקא ווען ער זאגט ס'זאל ווערן הפקר, ס'זאל ווערן הקדש. זאגן מיר אז דאס לשון הרי הוא איז א לשון להבא, איז די זעלבע זאך ווען ער זאגט הרי הוא חרס איז עס אויכעט א לשון פון להבא. רש י פרעגט די גמרא, חוזר ומגרש בו, נאכער האט דער מאן באשלאסן ער זאל גט'ן די פרוי מיט דעם גט וואס ער האט מבטל געווען, צי קען ער גיין גט'ן מיט דעם גט, או אינו חוזר ומגרש בו, אדער ער קען שוין נישט גט'ן מיט דעם גט, ווייל ער האט מבטל געווען דעם גט, ווערט דער גט כחספא בעלמא, אדער איך וויל זאגן, ער קען נאר מבטל זיין די שליחות, אבער דעם גט איז נישט בטל. ר' נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ר' נחמן זאגט ער קען גיין גט'ן מיט דעם זעלבן גט, ס'איז נאר בטל געווארן די שליחות, די שליח איז ניט קיין שליח, ור' ששת אמר, און ר' ששת זאגט אינו חוזר ומגרש בו, אז דער גט איז געווארן בטל און דער גט איז נישט כשר מ'זאל נאכאמאל גט'ן. והלכתא כוותיה דרב נחמן, די הלכה איז ווי רב נחמן זאגט, חוזר ומגרש בו. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי, דו זאגסט אז מען קען נאך אמאל גט'ן מיט דעם גט, דער גט איז ניט בטל, והא קיימא לן, מיר ווייסן דאך הלכתא כוותיה דרבי יוחנן, די הלכה איז ווי רבי יוחנן, דאמר וואס ער זאגט חוזרת, די פרוי קען האבן חרטה, איינער זאגט צו א פרוי זאלסט זיין צו מיר מקודש מיט דיע געלט, די קידושין זאלן חל זיין נאך דרייסיג טעג, און זי האט געהאט חרטה אין די דרייסיג טעג. פריער האט זי מסכים געווען נאכער האט זי חרטה, איז דא א מחלוקת אין גמרא צו זי קען האבן חרטה, איז ר' יוחנן זאגט חוזרת זי האט חרטה ווייל זי איז מבטל איידער ס'זענען חל געווען די קידושין. ווערט עס בטל, אויב אזוי דא אויכעט, דארף איך דאך אויך זאגן אז די גט זאל זיין בטל, פארוואזשע זאגסטו אז די הלכה איז אזוי ווי רבי נחמן וואס ער האלט חוזר ומגרש בו? ענטפערט די גמרא, הכי השתא, וואס פאר א צושטעל איז איינס צום אנדערן? התם דיבור ודיבור הוא, דאָרטן אין אָנפאַנג איז זי געוואָרן מקודש דורך דעם דיבור, זי באַשטאַנען די קידושין. און נאָכהער זאָגט זי אַ דיבור פון חרטה, אתי דיבור ומבטל דיבור, קומט דער דיבור וואָס זי האָט חרטה און ס'איז מבטל דעם דיבור פון איר הסכמה. אָבער די געלט ווערט נישט בטל, ער וועט נאָכאַמאָל מדעתה מקדש זיין מיט די געלט, ווערט עס בטל. געלט איז אַ מציאות, עס ווערט נישט בטל. והכא דא הא נהי דבטליה לשליחותא דשליח, כאטש ער קען מבטל זיין די שליחות אז ער זאל נישט זיין מער זיין שליח איר צו גט'ן, פארוואס? ווייל אתי דיבור ומבטל דיבור. גיטא גופא מי קא בטיל, דער גט אליין, וואס דער גט איז א זאך וואס עס איז ביי אים, דאס איז מער ווי א דיבור, דאס קען מען נישט מבטל זיין. און לויט ווי מיר לערנען יעצט פשט אין גמרא, דארף אויסקומען אז אפילו ער זאגט בפירוש ער איז מבטל דעם גט, קען ער נישט מבטל זיין, ער קען נאר מבטל זיין די שליחות, און מיר זעען דא תוספות דיבור המתחיל התם, התם דיבור ודיבור הוא, מתוך הלשון משמע, פון דעם לשון ווייזט אויס, דאפילו ביטלו בפירוש, ער האט בפירוש מבטל געווען דעם גט, ער האט געזאגט דער גט זאל זיין בטל, אינו מבוטל, איז עס נישט בטל, מדקאמר ווייל ער זאגט התם דיבור ודיבור הוא, דעריבער האט ער דעם כח מבטל צו זיין. משמע ווייזט אויס דהכא לאו דיבור ודיבור הוא, דא ווען מען מבטל דעם גט איז עס נישט קיין דיבור ודיבור, אלא דיבור ומעשה, ווייל דער גט ווערט אנגערופן מעשה און דער ביטול א דיבור קען נישט מבטל זיין. וגם אויך מדקאמר גט גופא מי קא בטיל. אז דער גט גופא מי קא בטיל, משמע דאין לו כח לבטלו, ווייל ער זאגט דאך דער גט קען נישט זיין בטל, אבל בקידושין בריש האומר, אין קידושין אנפאנג האומר, אין שם כל זה אריכות, דארט איז נישטא אין גמרא די גאנצע אריכות, וכתוב בכל הספרים, דארט איז געשריבן אין אלע ספרים, נהי דבטליה מתורת שליחות, כאטש מ'האט אים מבטל געווען ער זאל נישט זיין זיין שליח, מתורת גט לא בטליה, אבער דעם גט האט ער נישט מבטל געווען. משמע ווייזט דארט אויס דאם ביטלו בפירוש, אויב ער האט בפירוש מבטל געווען דעם גט, מודה ר' נחמן דבטל, איז ר' נחמן מודה אז דער גט איז בטל, וכן צריך לומר, אזוי מוז מען זאגן, דגט לא חשיב מעשה, איך מוז זאגן זאגט די גמרא זאגט דארטן אין קידושין פרק האומר אז דער גט הייסט נישט קיין מעשה כל זמן שלא הגיע ליד אישה, כל זמן ס'איז נישט געקומען ליד אישה. דארף איך דא אויך זאגן אז די טייטש איז אזוי. נישט די טייטש איז ער קען נישט מבטל זיין דעם גט, דעם גט קען ער אויך מבטל זיין, נאר מיר נעמען אן ער האט נישט מבטל געווען דעם גט, אבער אויב ר'איז בפירוש מבטל דעם גט איז דער גט בטל. בראשונה, אין דער משנה האבן מיר געלערנט בראשונה, די ערשטע צייטן, היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו, ער האט נישט מבטל געווען פאר דעם שליח נישט בפני האשה, דא וואו ער איז געווען האט ער מבטל געווען דעם גט. איתמר, מיר האבן געלערנט, בפני כמה הוא מבטלו, פאר וויפיל מענטשן דארף ער מבטל זיין דעם גט? ר' נחמן אמר בפני ב', ר' נחמן זאגט מען דארף מבטל זיין דעם גט פאר צוויי, סדארף נישט זיין קיין בית דין, אז סהאנדלט זיך דיני ממונות דארף מען האבן א בית דין דרײַ, אבער דא דארף ער דאך נאר מגלה דעת זיין, איז גענוג צוויי עדות. ר' ששת אמר בפני ג' ר' ששת זאגט אז דער ביטול דארף זיין פאר דרײַ.

אמר רב נחמן, מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך דאס אז צוויי ווערן אויך אנגערופן א בית דין? דתנן מיר האבן געלערנט, דער דין איז דאך ווען איינער איז שולדיג זיין חבר געלט, ס'קומט די שמיטה יאר, טאר ער אים נישט מאנען, ס'ווערט פארפאלן די חוב, די תורה זאגט לא יגוש. ווי איז אבער ווען איינער האט געשריבן א פרוזבול, וואס איז דאס א פרוזבול? ער גיבט איבער די שטרות צום בית דין אז די בית דין זאל האבן דעם כח דאס צו מאנען, דעמאלט ווערט עס נישט פארפאלן. די גמרא וועט דא ווייטער רעדן די גאנצע סוגיא דף ל ו דף ל ז, דעם ענין פון פרוזבול. האבן מיר געלערנט, דתנן האבן מיר געלערנט, מוסרני לפניכם, איך גיב איבער פאר אייך, ממילא איז ער דער, איז שוין דער מלווה נישט דער תובע נאר דער בית דין, פלוני ופלוני הדיינים, ווערט דא דערמאנט נאר צוויי שבמקום פלוני, זע איך דאך פון דעם אויך אז א בית דין ווערט אנגערופן אויכעט פון צוויי, ורב ששת, רב ששת וואס ער לערנט א בית דין מוז זיין דריי, דא שטייט דאך פלוני פלוני, ער זאגט מען מיינט דא אויך דריי, איי פארוואס ווערט נישט דערמאנט פלוני ופלוני ופלוני, אטו תנא, איז דען דער תנא כרוכלא ליחשיב וליזיל? א רוכל וועלכער האט צו פארקויפן בשמים, קלייניגקייטן, טוט ער אויסרעכענען אלע זאכן וואס ער האט צו פארקויפן, דאס און דאס האט ער צו פארקויפן און דאס האט ער צו פארקויפן, דער תנא דארף נישט גיין אויסרעכענען דריי מאל דאס ווארט פלוני, איך ווייס אליין אז עס דארף זיין, א בית דין דארף זיין דריי. אמר רב נחמן. מנא אמינא לה, האט רב נחמן געזאגט, פון וואנען האב איך א פרוף אז צוויי ווערן אויך אנגערופן א בית דין? דתנן, מיר האבן געלערנט ביי פרוזבול, הדיינים חותמים למטה, די דיינים חתמ'ן זיך אונטן. פריער שרייבט דער מענטש, איך גיב איבער אלע מיינע שטרות צום בית דין זיי זאלן עס אויפמאנען, און די דיינים חתמ'ן זיך אונטן, או העדים אדער די עדות, איז דאך דא שווער, פארוואס דארף מען דא שטיין ביידע זאכן, אי עדים אי דיינים? מאי לאו דיינים דומיא דעדים, ער גייט מיר זאגן אז דיינים דארף זיין אזויפיל וויפיל עדים? מה עדים שניים אף דיינים נמי שניים? זע איך דאך פון דעם אויך אז צוויי ווערן אנגערופן דיינים. ורב ששת, רב ששת זאגט מידי איריא, קענסטו דען פון דא ברענגען א ראיה הא כדאיתא והא כדאיתא, עדות איז צוויי און דיינים איז דריי? פרעגט די גמרא דאך שווער אויף רב ששת'ן, למה לי למיתנא דיינים למה למיתנא עדים, אויב ווידער אז ס'איז גענוג עדים צוויי דארף מען שוין נישט שטיין קיין דיינים, ווייס איך אליין אז דיינים איז זיכער גוט, ענטפערט די גמרא הא קא משמע לן, דאס וויל ער מיר דערציילן, דלא שנא כתוב בלשון דיינים, ס'איז נישט קיין חילוק אז מ'האט עס געשריבן בלשון דייני, ס'איז געווען געשריבן אין פרוזבול בי דינא הוינא, מיר זענען געווען א בית דין ואתא פלוני, ס'איז געקומען דער מענטש ואמר לנא האט אונז געזאגט מוסרני לכם פלוני ופלוני וחתמו עדים, און אונטן איז געחתמעט איש פלוני דער איז א עדות דער איז א עדות, ולא שנא כתוב בלשון עדים, וחתמו דיינים, און ס'איז נישט קיין חילוק אז ס'איז געשריבן בלשון עדות, ווי מען שרייבט אין א לשון עדות, דוכרן סהדותא, די זיכרון פון די עדות, דהוה באנפנא ס'איז געווען פאר אונז, און אונטן איז געחתמעט פלוני דיין, איז יעדן אופן גוט, דאס איז די טייטש, הדיינים חותמין למטה, כאטש פריער איז געשריבן בלשון עדות, או העדים, כאטש פריער איז געשריבן בלשון דייני. רשי.